זאגט די גמרא מיתיבי, וועל איך דיר פרעגן א קשיא, האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, הרי הוא עלי, הרי זה עלי, ער מאכט דאס דעם נדר מיט דעם לשון, ס'ליגט פאר אים א ברויט, זאגט ער, ער זאל זיין אויף מיר, דאס זאל זיין אויף מיר, אסור. טאר ער דאס נישט עסן, מפני שהוא ווייל דאס ווארט הוא יד לקרבן איז א יד לקרבן, ווען איינער וויל מאכן א קרבן זאגט ער אויך מיט דעם לשון הרי הוא עולה, אדער ער זאגט הרי זה עולה, דאס וואס שטייט אין גמרא מפני שהוא יד לקרבן מיינט מען צו זאגן דער הוא איז א יד לקרבן און אויך דער זה איז יד לקרבן, ביז אהער איז די ברייתא ווייזט אויס טעמא דאמר עלי הוא דאסור, אחוץ דעם וואס ער האט געזאגט הרי הוא האט ער אויכעט געזאגט דעם עלי, דעמאלט זאגן מיר איז ער אסור, אבל לא אמר עלי, אויב ער האט נישט געזאגט עלי, לא, דעמאלט ווערט ער נישט גע'אסר'ט, תיובתא דאביי, איז דאך א קשיא אויף אביי'ן, ווייל אפילו דעמאלט ווען מען זאגט נישט דאס ווארט עלי, נאר ער זאגט הרי זה, דארף עס בלייבן כאטש ווי ידיים שאין מוכיחות, און דא ווייזט אויס אז ס'איז נישט גוט אן דעם עלי.

אבל אמר הרי הוא ולא אמר עלי, ער זאגט נאר הרי הוא, דאס זאל זיין, און ער זאגט נישט דאס ווארט עלי, זאגן מיר, הרי הוא דהפקר, ער מיינט ס'זאל זיין, וואס זאל עס זיין? הפקר. הרי הוא דצדקה קאמר, ער מיינט אז ס'זאל זיין צדקה, איז די טייטש אזוי, ס'איז קיין ידיים בכלל נישט, קיין ידיים שאין מוכיחות איז דאס אויך נישט. פרעגט די גמרא, ווי קאנסטו אזוי זאגן? דו גייסט זאגן אז וועלכעס מאכט עס א יד? דער עלי, והא מפני שהוא יד לקרבן קתני, דא שטייט דאך אז וועלכעס מאכט עס פאר א יד? די הוא, און די זעלבע זאך איז די טייטש די זה. ממילא קען איך נישט זאגן אז הוא גייט ארויף אויף הפקר, אז הוא גייט ארויף אויף צדקה, נאר די הוא גייט ארויף אויף וועלכן? די הוא גייט ארויף אויף קרבן. וועלכעס איז א גורם ס'זאל זיין א יד? דאס איז די הוא. און ממילא איז דאך נישטא קיין שום ספק אין קיין אנדער זאך צו צדקה און הפקר, דער רא"ש איז דא מסביר באריכות, לכאורה די גירסא פעלט דאך אין גמרא זה, נאר די גמרא דערמאנט הוא און מען מיינט זה אויכעט, אלא זאגט די גמרא אימא, זאג אזוי, טעמא דאמר עלי הוא אסור וחברו מותר, דעריבער שטייט מען דא אין דער ברייתא הרי הוא עלי, אז ווען מען זאגט דא עלי אויכעט איז דער חבר מותר, אבל אמר הרי הוא דארט ווי ער זאגט הרי הוא שניהם אסורים ווייל הוא איז דאך א יד לקרבן דדילמא הרי הוא הקדש קאמר, אפשר מיינט ער ס'זאל זיין הקדש און דער חבר זאל אויכעט זיין אסור, ער זאגט אזוי, ער מיינט נישט מקדיש צו זיין די זאך, נאר ער זאגט אז דאס זאל זיין אזוי ווי הקדש, אזוי ווי הקדש איז אסור צו יעדן איינעם, זאל דאס זיין אסור צו יעדעם. און מיט אזא לשון זאגט מען אויף הקדש אויך? אויף הקדש זאגט מען אזא לשון. הוא זה. זאגט די גמרא, מיתיבי, איך דארף פרעגן א קשיא, אז איינער זאגט אויף א בהמה זאגט ער הרי זו חטאת, דאס זאל זיין א קרבן חטאת. א קרבן חטאת קען מען נישט ברענגען בנדר ונדבה, איז דער מענטש מחיוב, האט געטון אן עבירה דארף ער ברענגען א קרבן חטאת, בנדר ונדבה קען מען נישט ברענגען. אדער ער זאגט הרי זו אשם, דאס וואס שטייט הרי זו אשם מיינט מען ער האט געזאגט אשם ודאי, ווייל ווי וועט זיין א אשם סתם אשם איז איז דאך א אשם תלוי קען עס זיין, און די גמרא זאגט אין כריתות אז רבי אליעזר אומר מתנדב אדם אשם תלוי בכל יום, און פארקערט גאר ס'איז נאך א מדריגה ווען ס'ווערט אנגערופן אשם חסידים, מ'קען עס ברענגען בנדר ונדבה, נאר דאס וואס שטייט דא הרי זו אשם מיינט מען אשם ודאי, איז אף על פי שהוא חייב חטאת ואשם, כאטש ער איז מחויב צו ברענגען א חטאת ואשם, אבער בשעת ער האט געמאכט דעם נדר האט ער די חטאת צו אשם האט ער נישט געזאגט אז ער נעמט דאס אויף זיין חוב, לא אמר כלום, האט ער גארנישט ניט געזאגט, כאטש ער איז מחויב, ס'איז נישט קיין נדר. ווי איז אבער ער זאגט הרי זו חטאתי הרי זו אשמי אם היה מחויב אויב ער איז געווען מחויב א חטאת צו א אשם דבריו קיימין. לאמיר זען ווען ער זאגט הרי זו חטאת און דער מענטש איז מחויב א חטאת, האבן מיר פריער געזאגט לא אמר כלום, אבער א יד שאין מוכיח איז דאך עס, ס'איז דאך א סברא צו זאגן אז ווייל דער מענטש איז מחויב א חטאת און ער זאגט הרי זו חטאת, ער מיינט אז זיין חטאת, און דאך שטייט דא אויך לא אמר כלום, זעה איך דאך אז ידיים שאין מוכיחות לא הווי ידיים, תיובתא דאביי איז דאך א קשיא אויף אביי, וואס אביי לערנט ידיים שאין מוכיחות הווי ידיים, און דא ווייזט אויס לא הווי ידיים, זאגט די גמרא אמר לך אביי, אביי וועט דיר ענטפערן, הא מני רב יהודה היא טאקע די ברייתא האלט ידיים שאין מוכיחות לא הווי ידיים, ווייל דאס גייט ווי רב יהודה, וואס רב יהודה האט פריער געזאגט. אז עס מוז זיין מוכיחות, פרעגט די גמרא וואס פאר א תירוץ איז דאס, והא אביי הוא דאמר אנא דאמרי אפילו לרב יהודה, אביי האט דאך פריער געזאגט אז רב יהודה האלט אויך ידיים שאין מוכיחות הווי ידיים, נאר ביי א גט איז עפעס אנדערש ווייל איך דארף האבן כריתות וליכא, ענטפערט די גמרא, הדר ביה, איך מוז זאגן אז אביי האט חרטה געהאט, און אביי האלט זיין דין אז ידיים שאין מוכיחות הווי ידיים, זאגט ער עס נאר אליבא דרבנן, אבער רבי יהודה לערנט לא הווי ידיים. קומט דאך יעצט אויס אז אביי האט נישט געזאגט זיין דין אליבא דכולי עלמא, אביי האט נאר געזאגט זיין דין אליבא דרבנן, זאגט יעצט די גמרא, אלא לימא וויל מען יעצט זאגן רבא דאמר כרבי יהודה, אזוי ווי איך האב חרטה פון דעם וואס איך האב פריער געזאגט אז אביי דאמר אפילו כרבי יהודה, צו ווי איז די מעשה מיט רבא, צי זאגט רבא זיין דין? אפילו צי זאגט רבא זיין דין אפילו לויט די רבנן, אדער אפשר זאגט ער זיין דין נאר אליבא דרבי יהודה. זאגט די גמרא אמר לך רבא אנא דאמרי אפילו לרבנן, איך זאג אפילו לויט די רבנן אויכעט, די רבנן קריגן אויכעט די רבנן וואס זיי קריגן אויף רבי יהודה און ביי א גט האלטן אומעדום אז עס מוז זיין ידיים מוכיחות, עד כאן לא קאמרי רבנן דלא בעינן ידיים מוכיחות, ווען האבן די רבנן געזאגט אז איך דארף נישט האבן די ידיים זאלן זיין מוכיחות, אלא גבי גט דאין אדם מגרש את אשת חברו איז זאל טאקע זיין די יד נישט מוכיח, עס פעלט אז זאל אויפווייזן אז ס'איז מינאי, אבער דרינגען. איז מוכיח, אבל בעלמא, אבער אומעטום בעינן דארף איך האבן ידים מוכיחות, אומעטום האלטן, דערין איז נישטא קיין שום מחלוקת, נאר אלע לערנען אז עס דארף זיין ידים מוכיחות. דא זיך דא אפצושטעלן אויף איין זאך. די גאנצע גמרא פריער דף ג' האט מען געפרעגט פון וואנען ווייס איך ידות נדרים כנדרים אדער איך האב אויף דעם א באזונדערן פסוק אדער איך האב א היקש איך טוה צוגלייכן נדרים צו נזירות זעה איך דא אויך אז די זעלבע מחלוקת די זעלבע שאלה פארהאנען ביי א גט וואנען ווייס איך דעם דין אז ביי א גט זאגן מיר ידות גיטין האט דעם זעלבן דין ווי גיטין, דא ווייזט דאך אויס פון דער גמרא אז די גאנצע מחלוקת פון זיי איז נאר ידים שאין מוכיחות ביי א גט, אבער דארטן וואו ס'איז ידים מוכיחות האלטן אלע הווי ידים, ווי זעמער דאס? נאר מיט דער גמרא פון עמוד ב' וועט ווערן דאס אויך פארענטפערט. רש בעי ר' פפא, ר' פפא האט געפרעגט א שאלה, יש יד לקידושין או לא? דא רעדט מען ס'איז א יד מוכיח, איך וויל וויסן צו בכלל איז דא דער ענין פון יד, כאטש איך האב דאך נישט קיין לימוד ביי קידושין אז ידות קידושין זאל זיין קידושין, קען זיין אז איך לערן עס אפ א מה מצינו פון נדרים, אזוי ווי איך טרעף ביי נדרים אזוי איז ביי קידושין אויך, אדער קען זיין אז נדרים איז הארבער ווי קידושין, ווייל נדרים איז דאך חל מיט א דיבור אליין, און קידושין איז א דיבור אליין מאכט זיך נישט, ס'מוז דאך זיין צו דעם אויך א מעשה, ס'דארף זיין אדער כסף אדער שטר אדער ביאה, דעריבער זאגן מיר אז ס'איז נישט דא דער דין יד. פרעגט די גמרא היכי דמי, זאג מיר וועלכן אופן ווי רופט וועלכעס רופט זיך אן א יד? אילימא וועסטו וועלן זאגן דאמר לה לאשה ער האט געזאגט צו א פרוי הרי את מקודשת לי. דו זאלסט זיין צו מיר מקודש. ואמר לחברתה, און ער זאגט צו דער צווייטער, ואת נמי, ער זאגט נישט דו זאלסט זיין צו די אנדערע זאגט ער נישט מקודש, נאר ער זאגט און דו אויכעט, דאס איז א יד? פשיטא, זיכער אז די אנדערע איז מסכים, איז אויך מקודש, היינו קידושין עצמן, ער מוז נישט זאגן אויף יעדן איינעם ס'לשון קידושין, ער האט געזאגט אויף דער ערשטע און ער זאגט אויף דער צו דער אנדערע ואת נמי איז דאס קידושין. מ'קען מקדש זיין צוויי פרויען אלא כגון דאמר לה לאישה ער האט געזאגט צו א פרוי הרי את מקודשת לי דו זאלסט זיין צו מיר מקודש ער האט געזאגט צו א פרוי דו וועסט זיין מקודש צו מיר. איך דארף לערנען דא אז ר'האט גע צוויי פרוטות האט ער געגעבן צו איין פרוי, און ר'האט איר געזאגט זי זאל זיין א שליח, איין פרוטה פאר איר און איינס פאר דער צווייטע, און ר'האט געזאגט צו איר הרי את מקודשת לי, ואמר לה לחברתה, און ר'האט געזאגט צו דער צווייטער פרוי ואת. און דא דא איז מיר א שאלה, ווען ער זאל זאגן ואת נמי איז עס נישט קיין יד, איז דאס עיקר קידושין, אבער דא אויך צו דער צווייטער האט ער נאר געזאגט ואת, מי אמרינן צו זאגן מיר ואת נמי אז דאס ווארט ואת איז א יד און ער מיינט דו אויך, אמר לה לחברתה, ממילא ותפסי בה קידושין לחברתה איז תופס די קידושין או דילמא אדער ניין ואת חזאי אמר לה לחברתה ולא תפסי בה קידושין בחברתה וואס וואס איז דער או דילמא דאך זייער שווער וויאזוי לערנען מיר יעצט פשט אין גמרא וואס איז די שאלה די שאלה איז אויב ידיים מוכיחות וואס איז טייטש מיר מיט דעם ידיים מוכיחות אז כ'קאן עס נישט טייטשן קיין אנדער טייטש, נאר וואס דען, ידיים מוכיחות קאן איך נישט טייטשן צוויי אופנים, איז מיר דאך א שאלה, כאטש איך קאן נישט טייטשן ביידע אופנים, נאר מען זאגט דאך דאך נישט ארויס די גאנצע זאך ווי געהעריג, זאל עס נישט טויגן? וואס זשע זאגט דא די גמרא או דילמא פארוואס זאל נישט טויגן, ווייל ער מיינט את חזאי, אפילו ער מיינט נישט את חזאי. אבער אדער ס'איז א יד איז איך דארף דאך נישט צוקומען צו דעם ווייל את מיינט את חזאי, או דילמא ס'העלפט נישט קיין יד, אפילו את קען איך נישט טייטשן קיין חזאי, תוספות רעדט שוין פון דעם. דאס איז נישט די גמרא האט נאר געדארפן זאגן או דילמא אין ידיים לקידושין, דאס הייסט אפילו דו האסט נישט צו טייטשן

אז אויב ס'איז נישט דא קיין אנדער טייטש וואלט איך דעמאלט געזאגט אז ואת איז נישט קיין יד, אז ואת דאס איז מוכח'דיקע קדושין, עיקר קדושין עצמה וואלט איך געזאגט. פרעגט די גמרא, ומי מיבעי ליה לרב פפא, איז דען רב פפא'ן דא א שאלה צו יש יד לקדושין צו נישט? והא מדאמר ליה רב פפא לאביי, רב פפא האט געפרעגט אביין, מי סבר שמואל ידיים שאין מוכיחות הווה ידיים, האט דען שמואל געזאגט ידיים שאין מוכיחות הווה ידיים, דארט שטייט אין קידושין דף ה' שטייט דארט אזוי אין גמרא, נתן לה כסף או שווה כסף, ואמר לה הרי את מקודשת הרי את מאורסת, און ער האט נישט געזאגט דאס ווארט לי, זאגט דארט שמואל אז ס'ווערט מקודש, שטייט נאכהער אין גמרא, האט ר' פפא געפרעגט אביין, פון וואנען ווייס איך פאר וועמען ער איז מקדש, אפשר איז ער איר מקדש צו א צווייטן, זאגט ער, למימרא דסבר שמואל ידיים שאין מוכיחות הווה ידיים, און ווען איך זעה רב פפא האט אזוי געזאגט איז דאך א סימן אז אויב ס'איז ידיים מוכיחות איז וואלט'ס געווען זיכער ידיים נאר די שאלה איז ווייל ס'איז אין מוכיחות דאס פרעגט די גמרא מדאמר ליה רב פפא לאביי אז רב פפא האט געזאגט צו אביי מי סבר שמואל האלט דען שמואל ידיים שאין מוכיחות הווה ידיים מכלל קומט דאך פון דעם אויס דסבירא ליה לרב פפא אז רב פפא האלט דיש יד לקידושין אז דאס איז זיכער אויב ס'איז יד מוכיח איז יש יד, נאר ער ווינדערט זיך פאר ידיים שאין מוכיחות, ענטפערט די גמרא, חדא מגו מאי דסבירא ליה לשמואל אמר ליה לאביי, רב פפא טראכט קען זיין אז ס'איז בכלל אין יד לקידושין אפילו ס'איז מוכיח, נאר ער גייט נאר פרעגן אויף שמואל'ן, אפילו שמואל זאל האלטן אז יש יד לקידושין, אבער ידיים שאין מוכיחות דארף נישט גוט זיין. דא איז דער ר"ן מאריך פארוואס איז די גמרא נאר א ספק ביי קידושין צו יש יד, און פריער עמוד א', אין די פריערדיגן דף עמוד ב', האלטן אלע אז ביי גיטין איז יא דא א יד, מען קריגט זיך נאר ביי יד שאין מוכיח איז די מ ש זאגט דער ר"ן אז ביי א גט ווייל ס'איז דא א מעשה נתינת הגט איז איז דאס שטארקער ווי א יד, איז דאס ווערט אנגערופן עיקר מוכיח אבער ביי אונזער שאלה. וואס ער גיט טאקע א מעשה געלט, אבער געלט האט ער דאך נישט געגעבן די א פרוטה און די א פרוטה, האט איינער געגעבן פאר ביידע, איז דעמאלט א איז רופט זיך דאך אן איז דאך אין דער אנדערער נישט געווארן געטאן קיין מעשה, און נאר פארוואס וויל איך זאגן ס'זאל זיין קידושין מכח היד, דעמאלט איז די שאלה. בעי רב פפא, רב פפא האט געפרעגט א שאלה, יש יד לפאה או אין יד לפאה? איז דער ר"ן זאגט דאס גייט מיט א אם תמצא לומר, אויב דו זאגסט ביי קידושין אין יד, פארוואס? ווייל איך קען עס נישט אפלערנען א מה מצינו פון נדרים, אבער פאה, פאה לגבי דעם דין פון בל תאחר איז עס ווערט עס דערמאנט אין איין פסוק צוזאמען מיט נדרים, זאל איך זאגן אזוי ווי ביי נדרים איז דא יד אזוי ביי פאה זאל אויכעט זיין יד? וואס הייסט עס? דער דין איז ווען מען שניידט די פעלד דארף מען ביי דער סוף פון דעם פעלד אביסל איבערלאזן פאר די ארעמע לייט, דארף איך דאך דא אפטייטשן. אז איך וויל זאגן יד לפאה וויל איך זאגן אזוי אז ער האט שוין איינמאל איבערגעלאזט פאה נאכער וויל ער נאך א שטיקל פעלד ער זאל געבן פאה, פאה זאגט מען דאך פון די דברים שאין להם שיעור, מן התורה איז פאה בכל שהוא, אבער די חכמים גיבן האבן אויך געגעבן א שיעור אויף פאה, איז אז איך גיי צוגיין איך פרעג צו יש יד דארף איך דאך לערנען פשט אז דאס וואס ר'האט פריער איבערגעלאזט האט ער שוין יוצא געווען דעם שיעור פון פאה נאר ער וויל וויסן דיע שטיקל זאל אויכעט זיין פאה זאגט די גמרא היכי דמי ווי איז די שאלה אין וועלכן קעיס אילימא וועסט וועלן זאגן דאמר ער האט געזאגט הדין אוגיא ליהוי פאה דיע שורה זאל זיין פאה. והדין נמי, נאכער זאגט ער דיע אויכעט, ההיא פאה מעלייתא איז א ריכטיגע פאה, ער אפילו האט נישט דערמאנט דאס ווארט פאה, נאר האט געזאגט והדין נמי, מיינט ער דאך דאס אויך פאה, ס'איז נישט קיין יד. ענטפערט די גמרא, כי קא מיבעיא ליה, ווען איז די שאלה? כגון דאמר והדין, ער האט געזאגט והדין, ולא אמר נמי. און ר'האט נישט געזאגט נמי, וויל איך וויסן וואס מיינט ער מיט דעם והדין ער האט דאך נישט ארויסגעזאגט די גאנצע זאך, איז אויב איך זאג יש יד לפאה איז דאס פאה, און אויב איך זאג אין יד לפאה איז די אנדערע נישט קיין פאה? פרעג איך דער מ א, פרעגט די גמרא, מכלל קומט דאך אויס פון דא דכי אמר שדה כולה תיהוי פאה הויא פאה, אז אויב ער האט געזאגט אז ער לאזט איבער פאה מער ווי די שיעור פאה איז, איז עס פאה. וויאזוי איז די ראיה? ווייל איך מוז דאך זאגן רב פפא רעדט זיך אין אזאן פאל וואס אין דער ערשטע שורה איז שוין דא די שיעור, ווייל אויב אין דער ערשטע שורה איז נישט דא קיין שיעור, אפילו איך וועל זאגן אין יד לפאה, דארף עס איז עס גוטע פאה, ווייל ער האט אנגעהויבן צו מאכן פאה, און ער זאגט שפעטער והדין, מיינט ער דאך זיכער צו ענדיגן. מוז איך דאך זאגן אין דעם ערשטן איז דא דער שיעור, און דאך קען ער מאכן נאך פאה, הייסט עס אז מען קען מאכן פאה וויפיל מען וויל, זאגט די גמרא אין יא והתניא מיר האבן געלערנט מנין מנא ווייס איך שאם רוצה לעשות כל שדהו פאה ער וויל מאכן זיין גאנצע פעלד פאה עושה קען ער מאכן תלמוד לומר שטייט אין פסוק פאת שדך, עס שטייט נישט אין פסוק פאה שבשדך, די פאה פון דיין פעלד זאל הייסן אז ס'איז דא א פעלד און אין די פעלד לאזט מען איבער פאה, דער פסוק זאגט נישט אזוי, נאר דער פסוק זאגט פאת שדך, א פאת דו קענסט מאכן פאה שדך די גאנצע פעלד, וואס איז דא אט די שאלה,

נישט די ארעמעלייט, אויב די פאה געפינט זיך אויף א בוים, א בוים איז דאך אויך דא פאה, איז א סכנה פאר די ארעמעלייט זאלן דארט ארויף קריכן, זיי קענען זיך ווי מ'זאגט צוקריגן דארטן, נעמט די בעל הבית אליין אראפ די פאה, און ער דארף צו געבן פאר די ארעמעלייט, ליגט אויף אים א חיוב. מי אמרינן צו זאגן מיר כיוון דאיתקש לקרבנות, ווייל פאה איז געווארן צוגעגליכן צו קרבנות,

זאגט דער ר"ן ווייל פאה שטייט דאך נישט בפירוש אין פסוק, נאר כ'לערן עס אראפ פון א דרשה, דעמאלט איז נישט דא דער כלל אין היקש למחצה, דאס איז די שאלה טאקע פון גמרא, או דילמא כי איתקש לבל תאחר דאיתקש, נישט אנדערע זאכן, פרעגט די גמרא והיכא איתקש, ווי האבן מיר געהאט אז פאה איז געווארן צוגעגליכן צו קרבנות, דתניא מיר האבן געלערנט.

בנדר אדער נדבה, נאכער זאגט דער פסוק כי דרוש ידרשנו, האמער דאך פריער געהאט אין גמרא אז פון דעם דרוש ידרשנו זאגט די גמרא דף ד עמוד א', לערן איך אפ פון דעם אלו חטאות ואשמות, אז חטאת און אשם איז מען אויך עובר בל תאחר, ווייל דער אנפאנג פסוק רעדט זיך דאך נאר בנדר און נדבה,